הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף ק מ א, זאגט די הייליגע משנה, הקש שעל גבי המיטה, שטרוי אויף א בעט, מען רעדט אין די צייטן וואס שטרוי שטייט להסקה, ס'דא אפשר צייטן וואס שטרוי איז געמאכט געווארן פאר מאכל בהמה, איז עס נישט מוקצה אבער סתם אזוי שטרוי וואס שטייט להסקה וואס ליגט אויף א בעט איז דאך מוקצה איז קענסט עס נישט אראפ נעמען מיט דיין הענט לא ינענענו בידו ווייל מען טאר נישט מטלטל זיין מוקצה מיט די הענט ס'טייטש אפילו מוקצה וואס מען קען מטלטל זיין חזקי לצורך גופו לצורך מקומו דאס איז דווקא מוקצה וואס איז א כלי, שטרוי, שטיינער, איז מוקצה מחמת גופו איז א הארבערע מוקצה דאס קען מען נישט אראפ נעמען ווייל מען דארף האבן די פלאץ צו שלאפן, און אפילו ר' שמעון וואס האלט נישט קיין מוקצה, די מוקצה פון מוקצה מחמת גופו איז א הארבערע מוקצה. אלא מנענעו בגופו, דו גייסט אריין אין בעט און מיט דיין און מיט דיין אקסל געסטו עס אזא א שטופ אראפ. ואם היה מאכל בהמה אויב די שטרוי שטייט צו געבן צו עסן פאר בהמות, טייטש האסט מייחד געווען ערב שבת אז דו גייסט דאס געבן פאר בהמות צו עסן, או שהיה עליו כר או סדין אדער האסט ארויף געהאט אויף דעם א ליילעך, וואס מען זעט קלאר אז דו האסט מייחד געווען די שטרוי צו מאכן פאר א בעט. איז דעמאלטס מנענעו בידו מעגסט עס געהעריג מטלטל זיין מיט דיין הענט ווייל ס'איז א כלי שמלאכתו להיתר. יעצט וועלן מיר רעדן פון א ביגל אייזן, היינט איז א פארגעשריטענע וועלט האט מען אזא אייזן א הייסע אייזן, אמאל איז געווען צוויי ברעטער מיט פיר נעגל מיט לעכער אין די זייטן, מ'האט געמאכט א מ'האט גענומען א קלייד אויסגעצויגן אויף א ברעט און ארויפגעפרעסט אויף דעם נאך א שווערע ברעט און געמאכט טייט מיט פיר סקרוס פֿיר שרויפן, די שאלה איז דו מעגסט עס עפענען שבת? איז מכבש של בעלי בתים די פרעס פון בעלי בתים וואס מען פרעסט אויס קליידער איז מתירין מעגסטו עפענען די נעגל און ארויס נעמען דעם קלייד, אבל לא כובשין טארסט נישט. טארסט נישט כובש זיין, טייטש מתירין זאגט רש"י ווייל דהיינו צורך שבת שנוטל את הכלים, דו מעגסט ארויס נעמען דעם ברעט כדי ארויס נעמען דעם קלייד אבער טארסט נישט אריין לייגן א קלייד צו גיין פרעסן ווייל דאס איז דאך לצורך חול. וואָס איז לצורך חול, ווײַל ס'זעט אויס, ס'האָט גענומען אַ טאָג צײַט, ווי לאַנג ס'זאָל ווערן געפּרעסט. ס'איז נישט ווי הײַנט, גיסט אַ ביגל אָפּ, ס'טײַטש, דו לייגסט אַרײַן שבת אַ קלייד, דאָס איז פֿאַר מאָרגן. ס'דאַרף ליגן, און צווישן צוויי, ושל כובסין, די פֿון, פֿון די ספּעשל, די פֿון די, פֿון די וועשערס, לא יגע בו, טאָר מען בכלל נישט אָנרירן. זאגט רשי מפני שעשוי לתקן הבגדים און ותוחבו בחזקה ומהדק און והתורה שלו און די עפענען די נעגל איז דומה לסתירה, רבי יהודה אומר אם היה מותר בערב שבת אויב איז שוין אביסעלע אפן פון ערב שבת מתיר את כולו מעגסט עס אינגאנצן עפענען ושומטו און די שלעפסט עס ארויס צווישן די ברעטער. זאגט די הייליגע גמרא אמר רב נחמן האט רב נחמן געזאגט האי פוגלא שכוח ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו האי פוגלא אז דו האסט א רעטעך ווי זעט אויס א רעטעך? אזוי ווי די מייק יא? איין זייט איז עס דיק און איין זייט איז עס דין און די ווילסט עס האלטן אין דער ערד זאל זיין פריש און די שטיפסט עס אריין אין זאמד איז ווענדט זיך אויב די ברייטע זייט איז פון אויבן מעגסט עס ארויס שלעפן שבת ווייל די ריקסט נישט קיין זאמד. אויב דו האסט אריינגעלייגט די ברייטע זייט אונטן און דו האסט עס אריינגעפרעסט זאמד און דו ווילסט ארויסשלעפן דעם די וויידל פון די רעטעך ארויפשלעפן גייסטו יעצט עפענען זאמד גייסטו רוקן זאמד אפילו דו רוקסט עס נישט מיט דיין הענט דו רוקסט עס נאר מן הצד האי פוגלא מלמעלה למטה אויב די דיקע זייט ליגט אויבן דעמאלטס מעגסטו שרי מלמטה למעלה אז די דיקע זייט ליגט אונטן איז טייטש אז די דינע זייט ליגט אונטן. איז אסור. ווערט זיך פון דעם א קשיא, אמר רב אדא בר א, אמר רב אדא בר אבא אמרי בי רב, תנינא האט מען דאך געלערנט אין אונזער משנה דלא כרב נחמן, ווייל אין אונזער משנה שטייט הקש שעל גבי המטה לא ינענעו בידו אבל מנענעו בגופו, זעה איך טלטול מן הצד. איז מותר. לאמיר צוענדיגן די משנה ואם היה מאכל בהמה או שהיה עליו כר או סדין מנענעו בידו שמע מינה טלטול מן הצד לא שמיה טלטול און וואס זאגט ר' נחמן אז מ'טאר נישט ארויסשלעפן א רעטעך ווען דו גייסט מטלטל זיין מן הצד די עפר די זאמד זאגט די גמרא שמע מינה איז טאקע געדרינגען אז מ'פסק'ט נישט ווי ר' נחמן און מ'מעג יא. גייען מיר רעדן נאך אסאך זאכן וואס מען מעג מטלטל זיין מיט א שינוי, וואס מען מעג מאכן שבת מיט א שינוי, אמר רב יהודה הני פלפלי, אז דו האסט פעפער, א ספייס, און דו ווילסט עס צוקוועטשן שבת, מידק חדא חדא בקתא דסכינא שרי צו שניידן. צו קוועטשן איינצלווייז, איינס אויף א מאל, מיט די האלטער פון די מעסער, נישט מיט די מעסער, בקתא דסכינא שרי, תרתי צוויי פלפלים אויף איין מאל, איז אסור. ס'הייסט מ'דארף האבן צוויי שינויים אנדערש ווי אינדערוואכן, סיי בקתא דסכינא, און סיי חדא חדא. רבא קריגט, רבא זאגט כיוון דמשני, וויבאלד ער מאכט עס מיט די הענטל פונעם מעסער, און ער מאכט עס נישט מיט קיין רחיים, ער מאכט עס נישט מיט קיין מדוכה, ער מאכט עס נישט מיט די בלענדער איז אפילו טובא נמי. זאגט די הייליגע גמרא נאך אן הלכה פון רב יהודה, אמר רב יהודה מאן דסחי במיא ווער ס'וואשט זיך אפ שבת אין קאלט וואסער, לאמיר זאגן איינער גייט אין מקווה אין א טייך,

שטעקט זיך ארויס דעם קאפ, שטאטעלעך שטאטעלעך מוז ער זיך אפווישן, טאר נישט ארויסגיין ווייל דילמא אתי לאתויי ד' אמות בכרמלית, קען אנדערש קומען מטלטל זיין די וואסער, פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי וויאזוי קענסטו אריינגיין אין וואסער, כי קא נחית נמי, ווען דו גייסט אריין אין וואסער שטופסט דאך די וואסער קא דחי כוחו ד' אמות, דו טראגסט דאך אין א כרמלית ד' אמות, דו פושסט אוועק די וואסער, אבער גייט אריין אין וואסער, זאגט די גמרא כוחו בכרמלית לא גזרו, טלטול על ידי כוחו, נישט קיין דירעקטע טלטול, האט מען נישט, האט מען נישט גוזר געווען, חכמים האבן נישט גוזר געווען אין א כרמלית, וועגן דעם מעג ער אריין גיין אין א אין א מקווה אין א וואסער אפילו ער שטופט, איז נאך א הלכה אמר אביי ואיתימא רב יהודה. א וויכטיגע הלכה דא אין שטעטל, אלע שיכן זענען בלאטיג, טיט שעל גבי רגלו, א מענטש האט בלאטיגע שיך, מאראסטיג, צו ער מעג עס אראפרייסן און אראפרייבן שבת, מקנחו בקרקע, מעגסט עס מקנח זיין נאר אין די ערד, אבער נישט אויף א וואנט פון א הויז, ואינו מקנחו בכותל, פרעגט די גמרא אמר רבא, מאי טעמא בכותל לא, משום דמיחזי כבונה, ווייל ס'זעט אויס ווי ער שמירט ארויף צעמענט,

וואס ניין אפילו אפילו לאמיר זאגן אז ער וויל בויען אפילו מכוון זיין צו בויען איז דאך עס נאר אסור מדרבנן ווייל דאס איז דאך נישט די וועג פון בויען א א כותל בית א וואנט פון א הויז איז מ'איז נישט שמירט מען נישט מיט קיין ליים שמירט מען מיט סיד אויסגעמישט מיט די ערד. איז דאך זיכער ווען ער וויל נאר אפווישן זיין פיס, איז דאך זיכער נישט דא אויף דעם קיין איסור, אלא אמר רבא פארקערט מקנחו בכותל נאר בכותל, ואין מקנחו בקרקע ווייל דילמא אתי לאשוויי גומות, און אזוי פסק'נט מען מ'טאר נישט אפרייבן די פיס, די בלאטע אויף ערד, ווייל ס'קען זיין דו'סט זוכן א, וויאזוי קענסטו אראפרייבן מאראסט פון א שיך? אויף גלאטע ערד קענסטו נישט אראפ נעמען, העסטו זוכן א לעכל, און דארט העסטו אריין קראצן, העסטו אנפילן מיט דעם, די לאך מאכסטו יעצט א שיינע קארקע. איתמר מר בריה דרבינא אמר אחד זה ואחד זה אסור סיי אין א וואנט סיי אין די ערד איז אסור רב פפא אמר אחד זה ואחד זה מותר. פארוואס? ווייל קיימא לן כר' שמעון. אין דבר מתכוין זאגט רשי ס'איז נישט קיין מתכוין און מ'גייט ווי ר' שמעון. איז למר בריה דרבינא במאי מקנח ליה פרעגט די גמרא אויב אזוי א מענטש קומט פון א וועג ער קען ער האט נישט קיין שום וועג עס אראפצונעמען מקנח ליה בקורה א שטיקל האלץ וואס ליגט אויף דער ערד סיי עס איז נישט ערד סיי עס איז נישט קיין בנין איז אויף אזא האלץ מעגסט עס אפרייבן אבער באלד וועט מען זען אין די גמרא אז ס'דא נאך א פראבלעם פון ממחק אז דו מאכסט גלאט די שיך און דאס איז שוין א שווערע שאלה אפילו פאר היינטיגע צייטן ס'הייסט אפילו לאמיר זאגן נישט קיין משוה גומות איז מען שטעלט אוועק אזא ראג אין פארנט פון א הויז מיט אזא די אייזענע ס'דא אסאך מאל אזא אייזענע. ווייסט איך מיין א אייזענע קראצער איז א גרויסע שאלה להלכה צו מען מעג שבת קראצן אויף דעם די שיך ווייל ס'קען זיין האט געמאכט גלאט דיין שיך מיר זעען באלד נאך א הלכה אמר רבא לא ליתיב איניש אפומיה דלחייא א מענטש זאל נישט זיצן ביים ביים ביים רשות הרבים ביים לחי. ביי די לחי פון די מבוי מיט א זאך אין די האנט וואס דילמא מיגנדרא ליה חפץ ס'קען זיין ס'וועט אים ארויספאלן ברשות הרבים ואתי לאתויי און ער וועט עס קומען רשי זאגט א. אפומיה דלחייא של מבוי דליכא היכירא כאטש ס'איז נישטא קיין קורה און לחי

ווייל קען זיין ס'איז דא א בערגל אונטער דעם, און ער וועט קומען מיט די פיס משווה זיין גומות, ער וועט קומען מאכן דילמא אתי לאשוויי גומות, נאך הלכה ואמר רבא לא ליהדוק איניש אודרא בפומא דשישא, א מענטש זאל נישט טייט מאכן וואטע ביי די עפענונג פון א פון א קריגל, דילמא אתי לידי סחיטה קען זיין ער וועט קומען צו מאכן סחיטה, נאך הלכה אמר רב כהנא טיט שעל גבי בגדו, אז דיין בעקיטשע איז געווארן מאראסטיג, מכסכסו מבפנים, לייג אריין די הענט פון אינעווענדיג, און און פון אינעווענדיג קענסטו עס מכסכס זיין.

זעהט עס אויס ווי דו וואשסט אפ מיט וואסער, ס'זעהט אויס ווי ליבון. פרעגט די גמרא מיתיבי כ'וועל דיך פרעגן א קשיא טיט שעל גבי מנעלו א מענטש האט מאראסט בלאטע אויף די שיך מגררו בגב הסכין קענסט אננעמען די האלטער פון די מעסער נישט די סכין אליינס און ושעל בגדו אז דו האסט אביסל בלאטע אויף די קלייד מגררו בציפורן מעגסט עס מיט די נעגל ובלבד שלא יכסכס זאלסט נאר נישט מכסכס זיין מיט וואסער.

ווייל ווייל ווייל ס'זעהט אויס ווי מלבן. מאי לאו מיינט מיינט דען נישט אז שלא יכסכס כלל לא מבפנים ולא מבחוץ? איז דאך פארקערט פון רב כהנא. גמרא לא. שלא יכסכס מבחוץ אלא מבפנים. בפנים איז נישט דא קיין מחזי כמלבן. לאמיר צוריק גיין צו די טאקע צו די שיך צו מ'מעג אראפ נעמען בלאטע פון די שיך. אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר אמר רבי ינאי מגררין מנעל חדש מ'מעג אראפ קראצן בלאטע פון א פון א נייע שיך אבל לא ישן נישט פון א אלטע ווייל אז דו האסט א אלטע שיך האט זיך האט זיך זאגט רשי שקולפו והוי ממחק דו רייבסט אפ די לעדער קוף מם אלף עמוד בית ובמה מגררו מיט וואס קען מען מגרר זיין א מנעל חדש דווקא אמר רבי אבהו בגב סכין מיט די הענט מיט די האנט מיט די מיט די הענטל פון די מעסער איז נישט דא קיין ממחק די הענטל פון א מעסער קען נישט קען נישט רייבן די עור. אמר ליה ההוא סבא, איז געקומען עפעס א סבא א זקן און געפרעגט רבי אבהו סמי דידך נעם אוועק דיין הלכה מקמי הא פון די ברייתא תני רבי חייא, רבי חייא איז געווען די ברייתא אין מגררין לא מנעל חדש ולא מנעל ישן, מען טאר נישט מגרר זיין נישט קיין מנעל חדש און נישט קיין מנעל ישן איז משמע פון דעם אפילו בגב הסכין.

זאגט רשי מפני שהמנעל נהנה ממנו ונמצא מעבדו דו ארבעטסט אויס די לעדער, אבל סך רגלו בשמן ווען דיין פיס איז נישט אין שיך מעגסטו אן שמירן דיין פיס מיט אויל און מניח בתוך המנעל או בתוך הסנדל דו טוסט עס נאכדן אן, איז די זעלבע זאך וסך כל גופו שמן, דו מעגסט דיך אנשמירן דיין גאנצע גוף מיט אויל און נאכדן איז מתעגל על גבי קטבליא און דו קאלערסט דיך נאכדן אויף א גרויסע שטיקל הויט, עור שלוק זאגט רשי שעושין ממנו משטחות לשלחן ולמטה ולמיטה, מאכט פון די פון די פעל מאכט מען פון דעם א טישטוך, ואינו חושש מען דארף נישט מורא האבן. אז על כל פנים זעה איך פון דא אז די סבא זאגט פארקערט פון רבי אבהו אז מען זאל נישט. נישט מיטן גב הסכין אויך נישט. אמר רב אמר רב חיסדא. אקעי דאס דארף מען וויסן טאקע אין היינטיגע צייטן איז דאס איז טאקע א וויכטיגע הלכה. קומסט דא אין שטעטל מיט בלאטיגע שיך, דו ווילסט טאקע אראפ רייבן דיין דיין דיין בלאטע אין א לאמיר זאגן אין א העלצל, נישט אין די ערד פון משוה גומות און נישט פון לאמיר זאגן א בית אויך נישט, וויאזוי פסק'נט מען? די גמרא פירט נישט אויס ווי מ'פסק'נט. אבער דאס איז זיכער וואס? כ'הער נישט? יא, ביסט ממחק. מאכסט גלאט דיין לעדער פון אונטן. ממחק. אזוי ווערט גע'פסק'נט, אזוי זאגן די פוסקים, מ'דארף אכטונג געבן. ווייסטו פון דעם? דו וואוינסט דאך דא אין די בלאטע. שבת מ'מעג, מ'מעג נעמען א פיס און רייבן אויף א, אויף א האלץ. אויף די ערד זאג איך ניט אז ס'איז אסור, נאר וואס דען? זאגט די הייליגע גמרא אמר רב חסדא לא שנו איז נישט געזאגט געווארן אז מ'מעג זיך אנשמירן מיט אויל און נאכדעם טוסטו אן די און נאכדעם גייסטו נאך אמאל האט ער געשמועסט מ'מעג זיך אנשמירן מיט אויל נאכדעם גייסטו דיך קוילערן אויף א שטיקל הויט אדער אריינטון דיין פיס אין די שיך, דאס איז ווען דו ווילסט טאקע אלא לצחצחו אויב דו ווילסט פלעין שיין מאכן דיין שיך אבל לעבדו אז דו האסט טאקע אינזין לעבד איז אסור איז אסור אפילו ווען דו טוסט עס נאר אויף דיין פיס, ווייל כ'האב מורא א גזירה אז דו וועסט באלד גיין מעבד זיין די הויט אליין, די שיך אליינס. פרעגט די גמרא לעבדו, ס'דאך פשיטא, וואס דארפסטו מיר גיין זאגן אז כ'ווייס דאך אז אויב דו האסט אינזין לעבד זיין איז אסור. ווייס איך, כ'פארשטיי נישט וואס דו זאגסט. אפילו ווען דו האסט אינזין לצחצחו מי איכא מאן דשרי איז דאך אויך איז דאך אויך דארף איך אויך דאס און א גזירה קעגן ווען ער גייט קומען שמירן בכוונה אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב חסדא לא שנו ס'איז נישט געזאגט געווארן אז מען מעג נאר שיעור לצחצחו ווען דו שמירסט דיך אן אביסל אויל און דו גייסט דיך נאכדעם קוילערן אויף דעם אדער אריינטון די פיס די שיך, איז עס נאר דא א שיעור אביסעלע גלייך אביסל מאכן שיינען אבל שיעור לעבדו איז אסור. זאגט די הייליגע גמרא נאך הלכות פון שיך, תנו רבנן, בערעלע, תנו רבנן רבנן האבן געלערנט, אפשר נאך אביסל איז חתונה מוזטו קענען פארלערנען א שיעור. יא? תנו רבנן לא יצא קטן במנעל גדול א קטן טאר נישט ארויסגיין מיט קיין גרויסע שיך ווייל איך האב מורא עס וועט אראפפאלן עט ער עס קומען נאכדעם טראגן אבל גדול אבל יוצא הוא בחלוק גדול מיט א גרויסע העמד מעג ער ארויסגיין ווייל א העמד פאלט נישט אראפ ולא תצא אשה א פרוי טאר נישט ארויסגיין שבת לרשות הרבים במנעל מרופט מיט א צוריסענע שיך, ווייל מ'עט לאכן פון איר, אז מ'עט לאכן פון איר, עט זי עס קומען אויסטוהן, עט קומען אויסטוהן, עט קומען טראגן. זאגט רשי וכי חייכי עלה שלפא ומייתא ליה, ולא תחלוץ בו, זי טאר נישט גיין לכתחילה, מ'טאר נישט מאכן קיין חליצה מיט אזא, מיט א גרעסערע, מיט א צוריסענע שיך. ווייל זאגט רשי דלאו נעל מעליא הוא אבער ואם חלצה חליצתה כשרה ווייטער ואין יוצאין במנעל חדש מען טאר נישט ארויסגיין מיט קיין נייע שיך שבת ווער טאר נישט באיזה מנעל אמרו במנעל של אשה פארוואס ווייל א פרוי איז מקפיד צו גיין א פונקטליכע שיך מיט א פונקטליכע סייז מיט א פונקטליכע מאס וועט מען קומען פון איר לאכן אז מען וועט זען אז זי גייט א גרעסערע סייז. און אז מ'עט לאכן עט זי קומען טראגן אבער א מאן וואס איז נישט מקפיד צו גיין מיט א פונקטליכע סייז מעג אויך גיין מיט דעם תני בר קפרא לא שנו אלא שלא יצאה בו שעה אחת מבעוד יום אויב זי האט נאכנישט אנגעטרייט די נייע שיך פרייטאג אבל יצאה בו מערב שבת מותר ווייל אז זי איז שוין געגאנגען ערב שבת זאג איך שוין מסתמא דאס איז די ריכטיגע סייז פון איר פיס אז זי האט עס נישט אויסגעטון גייט די גמרא ברענגען צוויי ברייתות צו מען מעג אראפנעמען א שיך פון א דפוס.

ווען ווערט די שיך א שיך? מכה בפטיש און די פראבלעם איז צו די מעגסט אנכאפן דעם דעם פארעם דער פארעם איז דאך א כלי שמלאכתו לאיסור אויב די שיך איז שוין א שיך האלט ער א כלי שמלאכתו להיתר, ניין? איז איז מעג מען עס אראפ נעמען? לאמיר זעהן אינווענדיג. איז תני חדא איין ברייתא האבן מיר געלערנט שומטין מנעל מעל גבי אימוס, מען מעג אראפ נעמען שבת א שיך פון א פארעם, ותניא אידך אין שומטין, לכאורה איז דאך עס א סתירה, איז לא קשיא. ברייתא וואס אסר'ט ר' לעזער, די ברייתא וואס איז מתיר איז רבנן, דתנן אונז האבן געהאט א משנה אין מסכת כלים, מנעל שעל גבי אימוס ר' לעזער מטהר, ר' לעזער האלט א שיך וואס ליגט אויף א דפוס קען נאך נישט מקבל טומאה זיין, ער נאך נישט קיין כלי, ער נאך א שטיקל הויט, ער ווערט שיך איינמאל ער קומט אראפ פונעם פארעם, במילא אז ער איז נאך נישט קיין כלי טאר איך נישט גיין מטלטל זיין. זאגט רש"י אלמא לאו כלי הוא ובשבת נמי אסור לטלטלו, פשוט מ'טאר נישט מטלטל זיין שבת א זאך וואס איז נישט קיין כלי, כ'הער נישט? די שיך איז נאכנישט קיין כלי, וחכמים מטמאים די חכמים האלטן אז א שיך האט ס'הייסט שוין א נאמען שיך,

פרעגט די גמרא ניין איך האלט'ס נישט מיט הניחא לרבא דאמר דבר שמלאכתו לאיסור א כלי שמלאכתו לאיסור מעג מען טאטשן בין לצורך גופו סיי ווען די דארפסט האבן דעם גוף פונעם כלי סיי בין לצורך מקומו ממילא פארשטיי איך מותר ממילא שפיר ס'קומט זייער פיין אויס אז די חכמים וואס האלטן אז די שיך איז שוין א שיך מעג מען עס אראפ נעמען פונעם דפוס אפילו אז די דפוס אליינס איז אסור די דפוס אליינס איז א כלי שמלאכתו לאיסור און די קענסט נישט אראפ נעמען דעם שיך אן דעם וואס די זאלסט מטלטל זיין דעם דעם דעם דעם

און אינמיטן די שפיר איכא לאוקמה להא דתני שומטין כרבנן דכיון דכלי הוא אימוס נמי כלי הוא ואף על גב דמלאכתו דאימוס לאיסור דאס איז דאך געמאכט געווארן צו מאכן שיך אויף דעם לתקן מנעלים מיט דעם אלעם מטלטלין להאי אימוס משום צורך מקומו דהיינו מנעל שהאימוס נתון לתוכו איך דארף האבן די צורך מקומו איך דארף אראפנעמען דעם שיך פון דעם אבער אלא לאביי דאמר דווקא לצורך גופו מותר, דווקא ווען ער דארף האבן דעם דעם אימוס אליינס, דעמאלטס מעגסטו מטלטל זיין, לאמיר זאגן א האמער אז דו דארפסט אים האבן צו האקן ניסלעך, דעמאלטס מעגסטו מטלטל זיין, אבער סתם אזוי אז דו דארפסט האבן דעם פלאץ, אבער לצורך מקומו אסור איז מאי איכא למימר, וויאזוי נעמסטו אראפ דעם שיך פונעם אימוס, די שיך אליינס טאקע איז א כלי שמלאכתו להיתר, ווייל ס'איז שוין א שיך, אבער די אימוס דארפסטו אויך אנכאפן, ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן ברפוי, אז ס'רעדט זיך אז ער קען זיך א עצה געבן, אליינס אנכאפן דעם שיך, אראפשלעפן דעם שיך פונעם דפוס, אן דעם וואס ער זאל דארפן מטלטל זיין דעם. נו פרעגט די גמרא, זאגט די גמרא א ראיה, דתניא רבי יהודה אומר אם היה רפוי מותר, אויב איז עס לוז, און ס'איז נישט טייט, ס'איז נישט מהדק, ס'איז נישט שטייף, מעג מען, נו פרעגט די גמרא אויב אזוי איז דאך שווער אויף רבא, אז די גאנצע טעם פארוואס מעג מען עס אראפנעמען איז פארוואס? ווייל ס'איז רפוי, הא לא רפוי.

אין אויב ס'איז נישט רופי טאמער ס'איז שטארשן עלה רופא דאמען ביינער צורך גיב ביי זיך מקוים מיטער מאיר יהיה רופי פארוואס דארפסט דו מיר גיין זאגן רופי אפילו לוי רופי נאם אויב מיט וואס איך דארף זיך צאמען לצורך מקוים אשר התפיס העלא איינער הערט אויס? העלא? העלא? אלעמען איינגעשלאפן דא? ענטפערט די גמרא די ברייתא ההיא וואס ר' יהודה רבי יהודה אומר אם היה רפוי מותר דאס איז שיטת ר' יהודה משום דר' אליעזר היא זאגט רש"י ההיא ר' יהודה משום דר' אליעזר היא כי אמר לה רבי יהודה לההיא דמפליג בין רפוי לשאינו רפוי ווען קומט ר' יהודה מאכן א חילוק פון רפוי און אינו רפוי אליבא דר' אליעזר. דאמר מנעל שעל האימוס לאו גמר כלי, ר' לעזער האלט אז וואס א שיך ווילאנג מען נעמט אים נישט אראפ פונעם דפוס. טאטע, איינער האלט מיט? א שיך וואס בעפאר מען נעמט אראפ פון די דפוס איז נישט קיין כלי, איז כל זמן שמחוסר הוצאה ולענין שבת נמי אסור לטלטלו משום דלאו כלי, ואשמעינן דרפוי איז לאו מחוסר הוצאה הוא, און מותר לטלטלו, האלא? אז ר' לעזער, ווען האלט ר' לעזער אז א שיך איז נישט קיין שיך פאר מען נעמט אים אראפ? ווען ער איז טייט! דעמאלטס איז ער נישט מקבל טומאה, דעמאלטס איז ער אסור, אבער אז ער איז רפוי, איז ער דאך שוין א שיך. קומט אויס אף על גב דאינו, דאילו לרבנן, אף על גב דאינו רפוי מותר, דטעמא דשאינו רפוי אסור לרבי יהודה לאו משום אימוס היא אלא משום מנעל גופא. ס'האט נישט די חילוק פון פריער, רפוי אינו רפוי דער דארפן טאטשן דעם דעם דעם אימוס. רפוי איז ער א שיך. הדרן עלך פרק תולין. זאגט די הייליגע משנה, עטס ווייסט אז מ'טאר נישט, מ'מעג אנכאפן א שטיין דוד שבת? חס ושלום. און נאך אביסל האסטו שוין ביסטו שוין א חתן, און נאך אביסל שוין חתונה, נאך אביסל האסט א בעיבי, און נאך אביסל גייסטו דא אין די קאנטרי אין שטעטל דא א עירוב, און די בעיבי האלט א שטיין אין די הענט און ער וויינט, און דו מעגסט אים אליינס אויפהייבן. ווען דו הייבסט אים אויף ביסטו מטלטל די מוקצה, נוטל אדם את בנו והאבן בידו, א מענטש מעג אויפהייבן זיין בעיבי אויף א פלאץ וואס מען מעג טראגן, ווען דער קינד האלט א שטיין מוקצה אין די האנט, ס'הייסט נישט ווי איך בין מטלטל מוקצה, אזוי אויך כלכלה והאבן בתוכה, אז דו האסט א קערבעלע און ס'איז דא א שטיין אין דעם, מעגסטו אויפהייבן, און ס'איז נישט אסור, ס'הייסט נישט ווי האסט מטלטל געווען מוקצה. זאגט די הייליגע משנה הלכה מטלטלין תרומה טמאה עם הטהורה ועם החולין. ווען ס'ליגט אין איין כלי תרומה טהורה, תרומה טמאה מיט חולין, מעגסטו אויפהייבן די תרומה טהורה מיט די חולין, און אגב מעגסט שוין אויך אויפהייבן די תרומה טמאה וואס איז נישט ראוי לאכילה וואס איז מוקצה. רבי יהודה אומר נאך א הלכה אף מעלין את המדומע באחד ומאה. ווייסטו דאס אז ווען תרומה, אז דו האסט א עפל פון תרומה, וואס איז אריינגעפאלן אין א באקס עפלעך, וואס איז די הלכה שמעון? ווערט די גאנצע באקס עפלעך מדומע, ס'טייטש ווערט אויסגעמישט, דא ליגט תרומה אינעווענדיג און מ'טאר עס נישט עסן, וואס טוט זיך אז ס'איז אריינגעפאלן אין הונדערט עפלעך, תרומה ווערט בטל אין הונדערט און איינס מיט די איסור. אבער מען דארף יעצט ארויסנעמען איין עפל פון די באקס און גיין געבן פאר די כהן, איז שבת טאר מען נישט אפשיידן קיין תרומות און מעשרות, אבער ווען מען דארף ארויסנעמען דעם דעם שעיר וואס איז אריינגעפאלן און גיין און גיין געבן פאר די כהן, זאגט רבי יהודה דאס מעג מען יא, ס'הייסט נישט מתקן, ווי קומט עס אריין דא? אגב, מ'רעדט פון תרומה, ניין? ס'נישט קיין מוקצה. זאגט די הייליגע גמרא אמר רבא אמר רבא אמר רבא וואס טוט זיך הוציא תינוק חי א מענטש טראגט ארויס שבת פון זיין הויז צו רשות הרבים א בעבי, און די בעבי האט נאך אויף זיך וכיס תלוי בצווארו, ס'הענגט א און ס'הענגט א בערזל אויפן ס'הענגט א בעג אויף די בעבי. חייב איז דער מענטש חייב א חטאת משום כיס, ער האט געטראגן א בערזל, ער האט געטראגן א פאקעטבוק, אבער ער איז נישט חייב אויפן טראגן די קינד. ווייטער, וואס טוט זיך ער האט ארויסגעטראגן א טויטע קינד, תינוק מת, וכיס תלוי לו בצווארו, איז ער פטור סיי אויפן קינד, און סיי אויפן בערזל גייט ער מסביר זיין פארוואס דער ערשטער פאל תינוק חי אז מען טראגט א תינוק חי וכיס תלוי לו בצווארו חייב משום כיס וליחייב נמי משום תינוק זאל ער אויך מחויב זיין אז פארן טראגן די בעבי רבא כרבי נתן סבירא ליה רבא גייט ווי רבי נתן וואס ער האלט אז א חי נושא את עצמו א לעבעדיגע מענטש טראגט זיך אליינס שוין געהאט אויבן די גמרא חי נושא את עצמו במילא איז דאך נישט שייך טראגן דעם קינד טראגסטו דעם פאקעטבוק דעם בערזל די בעג נו פרעגט די גמרא וליבטל כיס לגבי תינוק זאל איך זאגן אז ס'איז אז עס זאל זיין פטור אויפן כיס אויכעט אז די קינד אליין זאגסטו אז דו ביסט פטור ס'איז א חלק פונעם קינד מי לא תנן אז דו טראגסט ארויס א טויטע מענטש מיט א בעט את החי במטה פטור אף על המטה שהמטה טפלה לו, אויפן מת ביסטו פטור פארוואס? מ'וועט שוין באלד זעהן, יא מלאכה שאינה צריכה לגופה, און די בעט טראגסטו פארן מת, גמרא מטה לגבי חי מבטלי ליה. פארקערט, מען טראגט ארויס א חי במטה פטור, א לעבעדיגע מענטש טראגט ער ארויס מיט א בעט, איז די לעבעדיגע מענטש א חי נושא את עצמו, און די בעט איז א טפל צו די מענטש, און פארוואס דא ווען ס'איז א חי נושא את עצמו? ווייל א בעט לגבי חי מבטלי ליה ס'איז געמאכט געווארן פאר דעם, צו טראגן די מענטש, איז דאך עס בטל פאר די מענטש, אבער די כיס לגבי תינוק לא מבטלי ליה א מענטש איז נישט מבטל א בעג פאר א קינד, א בערזל פאר א קינד, ווי פרעגט די גמרא פארקערט איז תינוק מת וכיס תלוי בצווארו פטור וליחייב משום תינוק, פארוואס ביסטו נישט מחויב פארן ארויסטראגן דעם טויטן קינד, רבא כרבי שמעון סבירא ליה דאמר כל מלאכה שאינה צריכה לגופה איז פטור. ווי שטעלט מען זיך אפ מרדכי? נאך אביסעלע הא? נאך אמאל א מלאכה שאינה צריכה לגופה איך דארף נישט איך דארף נישט דעם טראגען די ארויס טראגען די מת זאגט רש"י מוציא מת לקברו מלאכה שאינה צריכה לגופה א מלאכה שאינה צריכה לגופה וואס? איך דארף נישט די גאנצע מת, איך דארף נישט די גאנצע, וואס זאל איך טון, איך האב דא א מת, דארף איך אים גיין באגראבן, במילא ביסטו פטור. גיי די, וואס? גיי מיר ווייטער? פרעגט די גמרא, תנן האבן מיר געלערנט אין די משנה נוטל אדם את בנו והאבן בידו. דו מעגסט אויפהייבן דיין קינד, והאבן בידו, ווי זאגט רש"י מדשרי ליה בטלטול בחצר, אז דו לאזט אים גיין מיט אלץ אבער שמע מינה לאו כמאן דנקיט ליה הוא לאבן דמי, ולגבי כיס היכי מחייבת ליה. אז דו זאגסט מיך אז איך מעג אויפהייבן א קינד און ס'הייסט נישט כאילו איך בין מטלטל די שטיין. דעמאלטס פארוואס זאגסטו ווען איך טראג ארויס א קינד און ער האלט א בערזל איז כאילו אז איך טראג ארויס דעם בערזל? אמרי דבי רבי ינא, נעם עס נאר אן ווען דו האלטסט א קינד, די קינד האלט א שטיין, איז יא ווי דו ביסט מטלטל די שטיין. אזוי ווי רבא איז מסביר מיט די כוס שבצווארו, ס'איז כאילו דו טראגסט די כוס. נאר די משנה איז מתיר בתינוק שיש לו געגועין על אביו. דא רעדט מען פון א ספוילד ברעט, פון א געצערטלט קינד. און אויב וועט נישט אויב אויב די טאטע וועט אים נישט אויפהייבען וועט ער ממש קראנק ווערן, יא, שאם לא יטלנו יחלה, ולא העמידו טלטול שלא בידיים במקום סכנה.

חי נושא את עצמו אין די בגדים, אבער ואילו הוציאן כמו שהן, וואלט דער מענטש וואס דו טראגסט, וואלט ער ווען געהאלטן די קליידער אין די האנט, איז חייב, ווייל א, זעט זיך פון דא אז א מענטש טראגט, איז דאס טאקע וואס מ'האט מתיר געווען איז נאר ווייל ער האט געגועין. ברוך השם האבן מיר זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא, יעצט קומט שבת, א איד ווארט א גאנצע וואך אויף שבת, שבת איז די אייבישטער, נישט דא קיין ארבעט, נישט דא קיין באנק, נישט דא קיין גארנישט, איז דא לערנען אביסל, דאווענען אביסל, חוץ די דף גמרא וואס מען האט יעדן טאג לערנען א דף, דארף מען האבן נאך א שיעור. מוהרא"ש פלעגט פארציילן די הייליגע רבי משה פיינשטיין פלעגט יעדע וואך שבת ענדיגן מסכת שבת, יעדע מאל איך הער עס חלש איך. גאנץ מסכת שבת ענדיגן שבת ווען? גאנץ מסכת שבת חוץ אז ס'איז דא א וועג וויאזוי מען קען עס ברענגען פון רבי חיים זאל זיין געזונט אז ווי לאנג נעמט דורכצוגיין גאנץ שס? ס'איז א דריי פערטל שעה גייט ער דורך גאנץ שס. ע פ ס'איז אזוי עפעס אפאר שעה גייט ער דורך גאנץ שס חזרה. יעצט בענצי, כ'מיין א גאנצע וואך לערנסטו א דף יעדן טאג ס'איז שבת, ס'איז דא אסאך צייט, האב איך א שיעור אין מסכת שבת, איך קען נישט ענדיגן.

שוין געבעטן אלי זאל מאכן טיקעטס פריער. דארף איך חושש זיין? אוקריינע ווילן זאל מען קומען. אבער די ערב רב פון ארץ ישראל, זיי ווילן נישט מען זאל קומען. זיי ווילן יעדע יאר אפשטעלן אומאן.

מאכן א סטאפ. נו. כ'הער נישט. יעצט איז נאכדא א סטאפ. איך האב געבעטן צו מאכן פריער אביסל מיין טיקעט. יעדער קען פארן ווען ער וויל, כ'מיין מ'דארף נישט מיטפארן מיט ראש ישיבה, מ'קען פארן. כ'פאר אביסל פריער.

וואס? ס'הייסט? מאכט זיך א שיעור יעדע, מאכט זיך א סיום יעדע זומער.